בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף כ"ז, מ'הייבן אן דף כ"ו עמוד ב' אונטן ביי די משנה, איז אזוי, אונז האבן שוין געזען אין דף כ"ה האט די משנה געזאגט הפייס השני, די משנה האט דארט אויסגערעכנט די צווייטע פייס, וואס דארט האבן אלע כהנים וואס האבן געהאט א חלק אין די עבודה פונעם תמיד זוכה געווען, האט די משנה דארט אויסגערעכנט דרייצן כהנים מיט כל מיני עבודות, אבער וואס איז נוגע צו די חלקים פון די תמיד און עס ארויפטראגן אויפן מזבח, האט די משנה אויסגערעכנט ניין כהנים, פינף פון די ניין כהנים האבן געטראגן כל מיני אייברים, און ווי מען האט געזען, הראש והרגל, שתי ידיים, העוקץ והרגל, החזה והגרה שתי דפנות, דאס האבן פינף כהנים געטראגן, שפעטער די זעקסטע כהן האט געטראגן די קרביים, די זיבעטע כהן האט געטראגן די סולת, וואס דאס איז די מנחה וואס איז געקומען מיט דעם, די אכטע כהן האט געטראגן די מנחת חביתין פונעם כהן גדול, און די ניינטע האט געטראגן די יין די נסכים, איז אזוי, דאס איז דווקא די קרבן תמיד, וואס די קרבן תמיד איז געווען א כבש, יעצט. גייט די משנה אויסרעכענען כל מיני אנדערע קרבנות ציבור וואס זענען געווען עולות, וויפיל כהנים האט מען געדארפט האבן ארויפצוטראגן די חלקים אויף די מזבח, און פארשטייט זיך ביי די אלע געווען א פייס וואס מען האט געמאכט וועלכע כהנים זאלן זוכה זיין דאס טאקע צו טראגן, איז אזוי זאגט די משנה, אייל, טאמער א קרבן איז געווען אן אייל, א עולה א אייל א קרבן ציבור, וואס די מוספים פון אלע ימים טובים איז געווען דארט, איילים, איז א אייל איז געווען קרב באחד עשר, האט מען געדארפט האבן עלף כהנים ארויפצוטראגן דעם אייל אויפן מזבח, וואס איז די חשבון, זאגט די משנה אזוי, הבשר בחמשה, איז די פלייש איז די זעלבע ווי דעם כבש, טייטש פינף האבן געדארפט טראגן די פלייש, די קרביים, די קרביים איז גרעסער פון די קרביים פונעם כבש, ממילא די קרביים, און די זעלבע זאך די סולת די מנחה, וואס די מנחה פון א אייל איז געדאפלט פונעם כבש, א כבש איז נאר איין עשרון, א אייל איז צוויי עשרונות, והיין די וויין איז אויך געווען מער, די כבש איז א חצי ההין, דאס איז א שלישית ההין. איז די אלע איז בשניים שניים האט מען געדארפט האבן צוויי כהנים סיי פאר די קרביים סיי פאר די סולת און סיי פאר די יין און במילא אנשטאטס ניין אדער בעסער געזאגט אנשטאטס אכט ווייל די מנחת חביתין איז דאך דא נישט געווען איז אנשטאטס אכט איז געווען דא עלף ווייל ס'איז צוגעקומען נאך דריי כהנים ווייטער זאגט די משנה פר טאמער א קרבן געווען א פר אן עולה א פר וואס רוב מוספים האבן געהאט מיט זיך א פר איז קרב בעשרים וארבעה האט מען געדארפט האבן פיר און צוואנציג כהנים פאר דעם ווייל ס'איז געווען אסאך גרעסער און די משנה רעכנט אויס

החזה באחד והגרה בשלושה, שתי ידיים איז בשניים, דארף מען האבן צוויי כהנים איינס פאר יעדע האנט, שתי דפנות בשניים, איין כהן פאר יעדע דופן, הקרביים והסולת והיין בשלושה שלושה, סיי די געדערים די קישקעס פונעם פר איז אסאך גרעסער דארף מען האבן דריי כהנים, די סולת די מנחה איז אויך געווען דריי עשרונות דארף מען אויך דריי כהנים, און די יין לנסכים איז געווען א האלבע הין, וואס דאס איז נאך מער, האט מען אויך געדארפט האבן דריי כהנים, במה דברים אמורים זאגט די משנה, ווען איז דאס געזאגט געווארן בקרבנות ציבור, ס'טייטש דא רעדט מען פארשטייט זיך תמידים מוספים קרבנות ציבור, אבל בקרבן יחיד, אבער ביי א קרבן יחיד, אם רצה להקריב, מקריב, ביי א קרבן יחיד דארף מען נישט מאכן קיין פייס, נאר אפילו איין כהן קען דאס אויך מקריב זיין, די בעל הקרבן איז מחליט וועלכע כהן דאס צו געבן, און ער איז דאס מקריב, איז ממילא נישט שייך ביי דעם קיין פייס און איינער קען עס אויך טון. פירט די משנה אויס, הפשטן וניתוחן של אלו ואלו שווין, סיי מפשיט זיין די בהמה און סיי מנתח זיין די בהמה עס צושניידן אויף שטיקער, איז ביידע זענען גלייך, טייטש סיי קרבנות ציבור און סיי קרבנות יחיד זענען ביידע גלייך, און ווי מ'וועט שוין זען די גמרא, דאס מיינט צו זאגן אז ביידע זענען כשר מיט א זר, א זר קען מאכן די הפשט און א זר קען מאכן די ניתוח. זאגט די הייליגע גמרא, תנא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, און די ברייתא איז גראד מסביר די לעצטע ווערטער פון די משנה, הפשטן וניתוחן שווין בזר, אז א זר קען מאכן הפשט וניתוח. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא ברענגט יעצט א מקור דערצו. איז אזוי, איידער מען גייט דא לערנען די קומענדיגע סוגיא, איז כדאי אויסצושמועסן די פסוקים וואס מען וועט זען, פון די אלע פסוקים גייט מען דרש'ענען כל מיני דרשות, וועמיר עס קודם אויסשמועסן ווי שטייט אינעווייניג. איז אזוי, אין ספר ויקרא גראד אנפאנג, שטייט די פסוקים וויאזוי מ'איז מקריב א קרבן עולה, די סדר העבודה פון א קרבן עולה פון א עולת יחיד, און מ'דארף משים לב זיין, אז ס'שטייט דא די אלע עבודות וואס מען מאכט ביי דעם, און ביי געוויסע עבודות ווערט דערמאנט אז א כהן דארף דאס טון, און ביי געוויסע עבודות ווערט נישט דערמאנט אז א כהן דארף דאס טון, איז אונז וועלן מיר אויסשמועסן אין די פסוקים אליין אז מען זאל משים לב זיין אויף דעם, איז אזוי, פסוק ד' זאגט די תורה וסמך ידו על ראש העולה אז די בעל הקרבן זאל מאכן סמיכה אויף דעם עולה, און פארשטייט זיך דאס האט נישט קיין שייכות צום כהן, קומענדיגע פסוק ושחט את בן הבקר לפני ה' אז מען דארף שעכטן דעם עולה, דאס איז די מצוה פון שחיטה, און ווייטער דא ווערט נישט דערמאנט די ענין פון א כהן, און דער פסוק איז ממשיך, והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב, דא שטייט שוין יא די ענין פון כהנים, וואס טייטש די המשך, נישט די שחיטה, מען רעדט דא פון די המשך, קבלת הדם, הולכת הדם און זריקת הדם, דא ווערט דערמאנט כהנים. ווייטער קומענדיגער פסוק, והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה, אז מען מאכט הפשט וניתוח, מען נעמט אראפ מ'שינדט די הויט, און מען צושניידט די עולה אויף שטיקלעך, ווייטער דא ווערט נישט דערמאנט די ענין פון כהנים. קומענדיגע פסוק, ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אז די בני אהרן הכהן, דא שטייט יא כהנים, זיי לייגן ארויף פייער אויפן מזבח, און ווייטער זאגט די פסוק, וערכו עצים על האש, אז מען לייגט ארויף די שני גזרי עצים, וואס ווייטער ביי די עריכת שני גזרי עצים ווערט אויך נישט דערמאנט אן ענין פון א כהן, קומענדיגע פסוק, וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש, אשר על המזבח, וואס טייטש אז מען דארף ארויף לייגן די אלע אברים אויפן מזבח, די הקטרה פונעם עולה, דא ווערט יא דערמאנט כהנים, און די נעקסטע פסוק, והקטיר הכהן את הכל המזבחה עולה הוא און די פסוק איז דארט ממשיך ווערט ווייטער דערמאנט א כהן אז די כהן דארף מאכן די הקטרה איז אויף די פסוקים גייט ארויף די קומענדיגע סוגיא זאגט אונז די גמרא אמר חזקיה האט חזקיה געזאגט מנין להפשט וניתוח ששווה בזר פון ווי ווייסט מען אז הפשט וניתוח קען א זר אויך מאכן שנאמר ווייל שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה, און ס'ווערט נישט דערמאנט דא די ענין פון א כהן, און די פסוק איז ממשיך, ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אז די בני אהרן הכהן, דא ווערט יא דערמאנט כהנים, זיי לייגן ארויף פייער אויפן מזבח, יעצט לכאורה, פארוואס פונקט יעצט דא ווערט דערמאנט די ענין פון כהנים? פארשטייט זיך, מען רעדט דא פון כהנים, די אלע פסוקים רעדט זיך לכאורה פון כהנים, נאר וואס דען, אוודאי נישט, לערנט מען פון דא, אז נתינת אש, בעיא כהונה, הפשט וניתוח לא בעיא כהונה, דווקא לייגן די פייער, דארט איז די תורה מקפיד זיין א כהן, אבער דער פסוק פארדעם, פון והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה, דאס דארף א כהן נישט טון. פרעגט די גמרא, האי מיבעי ליה לגופיה, ווער זאגט דיך? קען זיין, דאס וואס ווערט דערמאנט ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, איז טאקע צו זאגן אז מען דארף האבן א כהן צו לייגן די פייער אויפן מזבח, אבער נישט פשט אז דו קענסט דא ארויסלערנען אז הפשט וניתוח נישט. ענטפערט די גמרא, ניין, אמר רב שימי בר אשי, ענטפערט רב שימי בר אשי, און רב שימי בר אשי'ס תירוץ גייט זיין אז מען דארף נישט אז די תורה זאל נאכאמאל זאגן ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, ווייל איך ווייס שוין אליין פון אנפאנג פסוק אז דא רעדט מען פון א כהן, און במילא מוז זיין אז דאס קומט מען מעיד זיין הפשט ונתיח. לאמיר זען אינעווייניג. זאגט רב שימי בר אשי, אשכחתיה לאביי דהוה מסביר ליה לבריה איך האב געטראפן אמאל אביי ווי אביי האט מסביר געווען פאר זיין זון די דרשה פון חזקיה און פארוואס מען קען נישט פרעגן די קשיא האי מבעי ליה לגופיה אז אפשר קומט עס גארנישט ממעט זיין פארוואס האט אביי מסביר געווען פאר זיין זון אזוי שטייט אין א ברייתא די ברייתא זאגט אויף דעם וואס שטייט אין פסוק ושחט זאגט די ברייתא שחיטה בזר כשרה אז ושחט וואס שטייט אין ויקרא מיינט אפילו א זר קען אויך שעכטן און אויף דעם פרעגט די ברייתא וכי מאין באת כאילו, וואס איז געווען הוה מינא נישט? די תורה רעדט דאך פון א זר. די פסוקים אין ויקרא הייבט דאך אן, אדם כי יקריב מכם קרבן לה', טאמער א מענטש וויל ברענגען א קרבן, אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו, זאל ברענגען א עולה, וסמך ידו על ראש העולה, דער בעלעבאס מאכט סמיכה, ונרצה לו לכפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני ה', און ער שעכט עס, ס'משמע מ'רעדט נאך אלץ פונעם בעלעבאס פונעם זר, און נאר נאכדעם שטייט, אז והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב, נאר נאכדעם ווערט הערשט דערמאנט כהנים. מילא וואס וואלט געווען בכלל די הוה מינא אז א שחיטה דארף א כהן מאכן? נאר וואס דען זאגט די ברייתא, מכלל שנאמר ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם, שטייט אין במדבר אז דווקא כהנים דארפן טון אלע עבודות, שומע אני וואלט איך אפשר געהאט א הוה מינא אז אפילו שחיטה, אז אפילו שחיטה אויך דארף א כהן טון, תלמוד לומר, פארדעם שטייט ביי אונז אין פסוק קודם שטייט ושחט את בן הבקר לפני ה' און נאר נאכדעם שטייט והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם, דרש'ן מיר פון דעם זאגט די ברייתא, מקבלה ואילך מצות כהונה, אבער וסמך ידו ושחט, לימד על השחיטה שכשרה בזר, וואס טייטש אז די המשך, פון קבלת הדם און ווייטער, דארף א כהן טוהן, אבער פאר קבלת הדם, דאס אוודאי, קען נאך די זר די בעל הקרבן טוהן, איז במילא זאגט אביי צו זיין זון, מכדי מקבלה ואילך, מצות כהונה, היות אז האסט שוין א לימוד, אז פון קבלת הדם און ווייטער, דארף א כהן טוהן, אויב אזוי, ונתנו בני אהרן דאס וואס שטייט אין פסוק ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, וואס דארף שטיין ונתנו בני אהרן הכהן? איך ווייס אז פון קבלה אלעס ווייטער טוט א כהן, למה לי? נאר וואס דען? למעוטי הפשט וניתוח קומט ממעט זיין אז דער פסוק וואס שטייט פארדעם והפשט את העולה ונתח אותה לנתחיה וואס דארט ווערט נישט דערמאנט א כהן דאס דארף טאקע א כהן נישט טוהן על אף וואס איז טאקע נאך קבלת אדם? איי פרעגט די גמרא, ואכתי איצטריך, סלקא דעתך אמינא כיוון דלאו עבודה דמעכבא כפרה היא, לא תיבעי כהונה, קא משמע לן דבעי כהונה, וואס טייטש וואס איז די ראיה? קען אוודאי זיין אז די תורה זאגט אונז אז פון קבלת הדם און ווייטער דארף א כהן טוהן, אבער וואלט איך אפשר געמיינט אז ווייסטו וועלכע סארט עבודות, אזעלכע סארט עבודות זענען מעכב די כפרה, וואס איז די כפרה? די כפרה פונעם קרבן געשעהט ווען מען שפריצט די בלוט. אלע אנדערע זאכן זענען נישט מעכב די כפרה, און ממילא וואלט איך געמיינט אז אנצינדן פייער אויפן מזבח וואס דאס איז נישט מעכב די כפרה, אפשר קען דאס א זר טון, דערפאר דארף די תורה איבער'חזר'ן אז ניין, אז ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אבער ווער זאגט קענסט ממעט זיין אז הפשט וניתוח קען א זר מאכן, אלא נאר, און ממילא זאגט טאקע די גמרא די מקור איז פון א אנדערע פסוק מהכא, שטייט אין פסוק ווייטער, וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר, אז זיי דארפן מקטיר זיין את הראש ואת הפדר און אלע חלקים אויפן מזבח, מכדי מקבלה ואילך, מצות כהונה, וערכו למה לי, וואס טייטש, נאכדעם וואס איך ווייס שוין אז פון קבלת הדם און ווייטער דארפן כהנים טון, און נאכדעם וואס כ'האב שוין מוסיף געווען פון דעם וואס שטייט אין פסוק ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח אז נישט נאר עבודות וואס זענען מעכב די כפרה דארפן א כהן טון, נאר אפילו אזעלכע סארט עבודות וואס זענען נישט מעכב די כפרה, למשל אנצינדען פייער דארף א כהן אויך טון, איז פארשטייט זיך מקטיר זיין די חלקים פונעם קרבן פארשטייט זיך דארף א כהן טון, און פארוואס ווערט נאכאמאל דערמאנט וערכו בני אהרן הכהנים, נאר וואס דען? למעוטי הפשט וניתוח, מוז זיין דאס קומט טאקע ממעט זיין הפשט וניתוח אז דאס דארף א כהן נישט טון, איי פרעגט די גמרא ווער זאגט ואימא למעוטי סידור שני גזירי עצים, אפשר קומט עס ממעט זיין סידור שני גזירי עצים, ווייל שטייט דאך אין פסוק, וואס שטייט פאר די פסוק וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים, פארדעם שטייט די פסוק, קודם שטייט ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח אז די כהן דארף אנצינדן דעם פייער, און נאכדעם שטייט די פסוק וערכו עצים על האש, דא ווערט נישט דערמאנט א כהן, איז אפשר די עריכת העצים על האש, וואס טייטש די סידור שני גזירי עצים, דאס דארף א כהן נישט טון, דאס קומט די פסוק ממעט זיין, און ס'קומט נישט ממעט זיין הפשט וניתוח, זאגט די גמרא ניין, מסתברא דיבחא דכוותיה ממעט, ס'איז מסתבר צו זאגן אז ס'איז ממעט א זאך וואס האט א חלק אינעם קרבן, וואס טייטש אונז זעמיר ממעט פון דעם וואס שטייט אין פסוק וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים, אז די פסוק זאגט די כהנים דארפן ארויפלייגן די שטיקלעך פלייש אויפן מזבח, איז אוודאי קומט דאס ממעט זיין אויך עפעס האט א שייכות מיטן פלייש, למשל, הפשט וניתוח וואס האט א חלק מיט די פלייש אז דאס דארף א כהן נישט טון, אבער ס'איז נישט מסתבר צו זאגן אז ס'קומט ממעט זיין סידור שני גזירי עצים וואס האט אינגאנצן גארנישט מיט די פלייש, ס'האט מיט האלץ. איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, אדרבה, סידור דכוותיה ממעט, וואס טייטש סידור שני גזירי עצים איז סאך נענטער צום מקטיר זיין א קרבן, ווייל ביידע איז מען מסדר אויפן מזבח, מ'איז מקטיר א קרבן אויפן מזבח איז מען מסדר די עצים אויפן מזבח, מה שאין כן הפשט וניתוח, וואס מען טוט אינגאנצן נישט אויפן מזבח, איז אפשר זאל איך דאס ממעט זיין און נישט הפשט וניתוח? זאגט די גמרא ניין, לא סלקא דעתך, ס'איז נישט מסתבר צו ממעט זיין און זאגן אז סידור שני גזירי עצים דארף א כהן נישט טון, פארוואס? ווייל ווי מען וועט יעצט זען אין א ברייתא, וואס פון דער ברייתא איז מוכח אז סידור שני גזירי עצים דארף א כהן יא טון, דאמר מר, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, והקריב הכהן את הכל המזבחה, וואס מען לערנט פון דעם זו הולכת אברים לכבש, אז דער כהן דארף נעמען די אברים און עס טראגן צום כבש איינע פון די עבודות וואס א כהן דארף טון, יעצט לכאורה פארוואס דארף דא שטיין והקריב הכהן את הכל המזבחה אז דער כהן דארף דאס טון, פארשטייט זיך מען האט דאך שוין געלערנט אנפאנג אז יעדע זאך פון קבלת הדם ואילך דארף א כהן טון, נאר וואס דען אוודאי קומט עס ממעט זיין אז דווקא די הולכה דארף א כהן טון, אבער א צווייטע הולכה דארף א כהן נישט טון, און טאקע דאס זאגט די ברייתא, אז הולכת אברים לכבש הוא דבעיא כהונה, דאס דארף א כהן טון, טראגן די אברים צום כבש, אבער הולכת עצים לא בעיא כהונה, אבער טראגן די עצים צום מזבח, דאס דארף א כהן נישט טון, און פאר דעם שטייט דא אין פסוק והקריב הכהן את הכל המזבחה, זאלסט וויסן אז דווקא דאס דארף א כהן טון, אבער נישט טראגן האלץ איז לכאורה משמע פון דעם הא סידור שני גזירי עצים בעיא כהונה, וואס טייטש אז דווקא טראגן די האלץ צום מזבח, דאס דארף א כהן טאקע נישט טון ווי מען האט יעצט מדייק געווען, אבער מסדר זיין דעם האלץ אויפן מזבח, דאס דארף מען שוין ווייטער האבן א כהן, פארוואס ווייל אז מען וואלט נישט געדארפט האבן א כהן אויף סידור שני גזירי עצים, נאר וואס דען איך וואלט געזאגט אז א זר מעג דאס אויך טון, איז פארשטייט זיך אז א זר מעג לייגן די גזירי עצים אויפן מזבח אליין, פארשטייט זיך ער מעג עס טראגן ביז צום מזבח, און אז איך זע איך דארף א לימוד אז א זר מעג עס טראגן ביז צום מזבח, איז אוודאי אויף מזבח אליין טאר ער דאס נישט לייגן, און ממילא קען שוין נישט זיין אז דאס וואס שטייט בני אהרן הכהנים לגבי די ארויפלייגן די אברים די נתחים אויף מזבח אז דאס קומט ממעט זיין סידור שני גזירי עצים, נאר וואס דען וערכו למה לי, למעוטי הפשט וניתוח, נאר אוודאי מוז מען זאגן אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט, אז ס'קומט ממעט זיין הפשט וניתוח אז דווקא לייגן די אברים אויף מזבח דאס דארף א כהן טוהן, אבער הפשט וניתוח קען א זר אויך טוהן. איי פרעגט די גמרא, ואימא הכי נמי לגופיה, און ווי די מהרש"א איז מסביר אז ווער זאגט קענסט בכלל עפעס ממעט זיין פון דעם וואס שטייט דא וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים, און די מהרש"א זאגט באלד וועט מען זעהן די גמרא אז מ'נוצט די ווערטער פון וערכו בני אהרן הכהנים, נוצט מען אויף א צווייטע דרשה, און ממילא ווייטער ס'איז נישט איבעריג צו ממעט זיין, קומט אויס כ'האב ווייטער נישט קיין מיעוט צו ממעט זיין אז הפשט וניתוח איז כשירה בזאר, אלא נאר, און ממילא ברענגט טאקע די גמרא א צווייטע מקור, ווייל שטייט סוף דארטן, פסוק ט' די לעצטע פסוק, והקטיר הכהן את הכל, למאי אתא, וואס דארף שטיין דא נאכאמאל א כהן איך ווייס דאך שוין אז פון קבלת הדם ואילך דארף אלץ א כהן טוהן, נאר וואס דען, למעוטי הפשט וניתוח, ס'קומט ממעט זיין אז הפשט וניתוח, וואס דארט שטייט נישט א כהן אז דאס דארף טאקע א כהן נישט טון, זאגט יעצט די גמרא, און דא גייען מיר טאקע זעהן וואס דארף מען האבן די ווערטער פון וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים, וואס פריערט האט מען געזאגט אז מען קען דאס נישט נוצן צו ממעט זיין הפשט וניתוח, וואס דארף מען דאס טאקע האבן, איז איידער מען וועט דאס זעהן די גמרא, ברענגט די גמרא קודם כל א צווייטע פלאץ וואס שטייט א כהן וואס מען נוצט עס צו ממעט זיין עפעס, און מען האט עס שוין פריערט געזעהן, שטייט אין פסוק והקריב הכהן את הכל המזבחה,

צום עיקר לימוד, דאס וואס שטייט ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח לגופיה דארף איך האבן פאר דעם אליין וואס טייטש ס'דא א לימוד פון דעם איך קען דאס נישט נוצן צו ממעט זיין הפשט וניתוח פארוואס וואסערע לימוד לערנט מען ארויס פון דעם איז אזוי שטייט וערכו שניים וערכו איז א לשון רבים איז א סימן צוויי בני אהרן איז ווייטער א לשון רבים שניים הכהנים, אויך א לשון רבים שניים, למדנו, לערנט מען ארויס פון די ווערטער, ווייל לכאורה האט עס נישט געדארפט שטיין, איך ווייס אליין אז א כהן דארף עס ארויפלייגן אויפן מזבח, פון דעם אז פון קבלת הדם ואילך איז דאך א כהן, נאר וואס דען, דא לערנט מען ארויס למדנו, לטלה שטעון שישה, אז א טלה, א כבש פאר אן עולה, דארף האבן זעקס כהנים, זאלן ארויפטראגן די אלע חלקים אויפן מזבח, אזוי ווי מען האט שוין געהאט אינעם משנה אין דף כ"ה, אז דער ראש והרגל איז געווען איין כהן, דער צווייטער כהן האט גענומען די הענט, דער דריטער כהן האט גענומען די עוקץ והרגל, דער פערטער כהן האט גענומען די חזה והגרה, דער פיפטער כהן האט גענומען די שתי דפנות, און דער זעקסטער כהן האט גענומען די קרביים. איז פון דא לערנט מען עס ארויס. פרעגט אבער די גמרא, אמר רב המנונא, פרעגט רב המנונא, וואס ווילסטו מיר דא ארויסלערנען? אז ס'שטייט אין פסוק וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים, וערכו מיינט צוויי, בני אהרן צוויי, הכהנים צוויי, זעהן מיר זעקס כהנים דארפן דאס טוהן. פרעגט רב המנונא, איך פארשטיי נישט. קשיא ליה לרבי אלעזר, רבי אלעזר האט א קשיא געפרעגט, האי בבן בקר כתיב ובן הבקר עשרים וארבעה בעי, וואס טייטש די אלע פסוקים דא, פון פרשת ויקרא אנפאנג ויקרא, רעדט זיך דאך פון א בן בקר אזוי ווי די פסוק הייבט אן אם עולה קרבנו מן הבקר, און א בן בקר האט מען דאך געזען דארף האבן פֿיר און צוואַנציק כהנים נישט זעקס, און וואס פשט אז מען לערנט דא ארויס מען דארף האבן זעקס כהנים, ווי קומט דא אריין זעקס כהנים זעקס כהנים דאך נאר ביי א תמיד, נאר וואס דען אבער וניחא ליה, וואס טייטש רבי אלעזר אליין האט געטראפן א תירוץ אויף זיין קשיא, פארוואס? ווייל שטייט דא אין פסוק וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים על העצים אשר על האש אשר על המזבח, לכאורה איז דאך דאס איבעריג, ווייל א פסוק פריערט שטייט שוין ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש, אז די כהנים לייגן פייער אויפן מזבח מיט האלץ אויפן מזבח, וואס דארף דער פסוק נאכאמאל זאגן וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים על העצים אשר על האש אשר על המזבח, נאר וואס דען אוודאי דער פסוק, וואס פון די פסוק לערנט מען טאקע ארויס מ'דארף זעקס כהנים, גייט נישט ארויף אויף די בן בקר וואס מ'רעדט דא, ס'גייט נישט ארויף אויף די אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו, נאר ס'גייט ארויף אויפן תמיד, פארוואס? ווייל איזהו דבר שנאמר בו עצים אש ומזבח, ביי וועלכע קרבן איז געזאגט געווארן א ספעציעלע לימוד, אז מען דארף האבן עצים אש ומזבח ווי רש"י איז מסביר אז ביים קרבן תמיד ווי מיר זעהן אין די המשך הסוגיא אז ס'איז דא א מצוה יעדן טאג צו מאכן א נייע מערכה א נייע פייער אויף מזבח מיט נייע האלץ וואס מען לערנט ארויס שטייט אין פסוק והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר וערך עליה העולה העולה מיט די היי הידיעה גייט ארויף אויף די תמיד של שחר, און אויף דעם שטייט ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר אז מ'דארף לייגן נייע האלץ, על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז דאס גייט ארויף אויף א קרבן וואס מ'דארף מאכן א נייע מערכה דהיינו דעם קרבן תמיד, און די קרבן תמיד וואס דאס איז א כבש דארף טאקע האבן זעקס כהנים זאלן ארויפטראגן די אברים אויפן מזבח. זאגט די גמרא ווייטער. אמר רב אסי אמר רבי יוחנן. האט ר' אסי נאכגעזאגט א מימרא פון ר' יוחנן, זאגט ער אזוי, זר שסידר את המערכה חייב, א זר וואס האט מסדר געווען די מערכה אויפן מזבח איז חייב מיתה בידי שמים, יעצט אזוי, אונז האמיר שוין געזען, דף כ"ד, אז כדי א זר זאל זיין חייב מיתה בידי שמים, דארף ער טון א עבודה מיט צוויי תנאים, קודם כל עס דארף זיין, אן עבודת מתנה, נישט קיין עבודת סילוק, ער דארף עפעס טון, ער דארף עפעס געבן, נישט נעמען, און די צווייטע זאך דארף זיין, עס דארף זיין עבודה תמה, וואס טייטש די לעצטע עבודה וואס מען טוט מיט די זאך, עס טאר נישט זיין א עבודה נאכדעם, איז ווי די גמרא פארשטייט יעצט, אז רבי יוחנן האט פארשטאנען אז סידור המערכה האט די ביידע תנאים, סיי ס'איז א מתנה, מען לייגט עס אראפ אויפן מזבח די האלץ, און סיי עס איז עבודה תמה, ס'איז נישט דא קיין עבודה נאכדעם, איז על כל פנים זאגט רבי יוחנן מ'איז חייב מיתה בידי שמים אויף דעם, כיצד הוא עושה, מילא טאמער א זר האט עס יא געטון, וויאזוי איז מען מכשיר די מערכה, פורקה, די זר צונעמט עס, וחוזר וסודרה, און מ'איז עס צוריק מסדר. פרעגט די גמרא מאי אהני ליה, טאמער די זר אליין איז צוריק מסדר וואס האט מען אויפגעטוהן, מ'קען ווייטער נישט נוצן די מערכה, אלא נאר פורקה זר, וסודרה כהן, א זר קען עס צונעמען, אבער נאכדעם איז עס א כהן צוריק מסדר. מתקיף לה רב זירא, פרעגט רב זירא א קשיא אויף רבי יוחנן, וכי יש לך עבודה שכשרה בלילה פסולה בזר, איז דען דא אן עבודה וואס איז כשר ביינאכט און א זר טאר דאס נישט טוהן? און במילא פרעגט רב זירא, סידור המערכה איז דאך כשר צו טון ביינאכט, און במילא מוז זיין אז א זר מעג דאס טון, און אז א זר מעג דאס טון, וויאזוי זאגט ר' יוחנן אז א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה? פרעגט די גמרא ולא, איז דען אזוי? אלע עבודות פון ביינאכט מעג א זר טון, ס'איז נישט פסול ביי א זר, והרי אברים ופדרים, די אברים און די פדרים, די חלבים, און די אברים פון די עולה וואס מ'איז מקטיר אויפן מזבח, וואס מ'מעג דאס טון ביינאכט, און יעדער איז מודה אז א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה, זאגט אבער די גמרא, רב זירא קען ענטפערן, סוף עבודה דיממא היא, וואס טייטש, אפילו טאקע מען קען מקטיר זיין די איברים ופדרים ביינאכט, אבער ווי נישט ווי, ס'איז סוף די עבודה פונעם טאג ס'טייטש טאמער מען וויל קען מען עס מקטיר זיין בייטאג, איז דאס איז אוודאי פסול ביי א זר, אבער קען אוודאי זיין ווי רב זירא האט געפרעגט, אז די סידור המערכה, וואס דאס קען מען טון ביינאכט דאס הייסט נישט סוף עבודה דיממא, דאס אוודאי, עט א זר יא מעגן טון איז ווייטער, פארוואס זאגט רבי יוחנן אז א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה? פרעגט אבער די גמרא והרי תרומת הדשן, תרומת הדשן איז אויך אן עבודה וואס איז כשר ביינאכט, און פון דעסטוועגן ווייסט מען אז א כהן דארף דאס טון אזוי ווי שטייט קלאר אין די תורה והרים את הדשן אז די כהן טוט עס, זאגט די גמרא ווייטער ס'איז נישט קיין ראיה פון תרומת הדשן, ווייל תרומת הדשן תחילת עבודה דיממא היא, ס'ווערט פאררעכנט אלס א תחילת עבודה דיממא אזוי ווי מ'האט שוין געזען דאמר רב אסי אמר ר' יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן למחר, אינו צריך לקדש שכבר קידש מתחילת עבודה, אז טאמער א כהן איז מקדש די הענט פאר תרומת הדשן, דארף ער עס נישט נאכאמאל טון נאכדעם, פארוואס? ווייל ס'ווערט גערעכנט אלס א חלק פון די עבודות פון בייטאג, ווייל דאס גרייט צו די מזבח פאר די עבודות פון בייטאג, און מילא ווייטער נישט קיין ראיה פון תרומת הדשן, און מילא צוריק שווער רב זירא'ס קשיא אויף רבי יוחנן, אז ווי נישט ווי, מסדר זיין די מערכה, וואס דאס איז נישט קיין תחילת עבודה, דאס איז נישט קיין סוף עבודה, דאס איז עבודה פון ביינאכט, און מילא לכאורה מעג דאס א זר טון, און אז א זר מעג דאס טון, וויאזוי זאגט רבי יוחנן אז א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה? ואלא קשיא זאגט די גמרא, איז שווער אויף רבי יוחנן, אלא נאר זאגט די גמרא, כי איתמר הכי איתמר, אז ס'איז פארשטאנען די מימרא פון ר' יוחנן, ר' יוחנן האט אנדערש געזאגט, אמר רב אסי אמר ר' יוחנן, זר שסידר שני גזירי עצים חייב, הואיל ועבודת יום היא, מ'רעדט נישט דא פון די סידור המערכה, מ'רעדט פון די סידור שני גזירי עצים, וואס דאס איז שוין יא אן עבודה פון בייטאג, די גמרא וועט באלד פרעגן, אפשר נישט, אבער יעצט פארשטייט די גמרא ס'איז עבודה פון בייטאג אזוי ווי שטייט אין פסוק ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, און אויף דעם האט ר' יוחנן געזאגט אז א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה. מתקיף לה רבא, פרעגט אבער רבא, אלא מעתה, תיבעי פייס, אויב אזוי, טאמער ס'איז טאקע אן עבודה פון בייטאג, און ס'איז עד כדי כך אזא מין חשוב'ע עבודה אז א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה, און פארוואס איז נישטא קיין פייס אויף דעם, מ'האט נישט געזען ס'איז דא א פייס אויף דעם? ענטפערט די גמרא, אישתמיטתיה הא דתניא רבא האט טאקע פארגעסן א בפירוש'ע ברייתא וואס אונז האבן שוין געזען, אז מי שזכה בתרומת הדשן, זכה בסידור מערכה, ובסידור שני גזירי עצים, אז מען האט געמאכט א ספעציעלע תקנה אז דער זעלבער כהן וואס מאכט תרומת הדשן זאל אויך זוכה זיין אין סידור המערכה און סידור שני גזירי עצים ווי מען האט געשמועסט אז כדי די כהנים זאלן זיך וועלן אויפוועקן, על כל פנים איז יא געווען א פייס אויף דעם. פרעגט יעצט אבער די גמרא, די גמרא פארשטייט פון רבא'ס קשיא אז רבא פרעגט אז אזא מין חשוב'ע עבודה אז מען איז חייב מיתה אויף דעם א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה איז דארף עס האבן א פייס, פרעגט די גמרא אזא מין כלל איז דא? אזא כלל אז יעדע עבודה וואס א זר איז חייב מיתה אויף דעם דארף זיין א פייס ביי דעם? למימרא דעבודת יום בעיא פייס, עבודת לילה לא בעיא פייס, ביי עבודת לילה דארט וואלסטו פארשטאנען, דארט וואלסטו פארשטאנען מ'דארף נישט קיין פייס, והרי איברים ופדרים, די איברים און די פדרים וואס איז כשר צו מאכן ביינאכט, און פון דעסט וועגן איז דאך דא א פייס אויף דעם, אזוי ווי מ'האט געזען די פערדע פייס איז ווער וועט ארויפטראגן די איברים און די פדרים אויפן מזבח, ענטפערט די גמרא ווייטער די זעלבע תירוץ פון פריער, סוף עבודה דיממא היא, ס'איז ווערט נמשך נאך די עבודות פון בייטאג. איי פרעגט די גמרא תרומת הדשן, ס'איז אויך די עבודה פון ביינאכט, ס'איז אויך דא א פייס אויף דעם? זאגט די גמרא משום מעשה שהיה, די גמרא וואלט אויך געקענט דא ענטפערן אז תחילת עבודה, אבער די גמרא ענטפערט אנדערש, די גמרא זאגט אלס די מעשה שהיה, וואס מ'האט דאך געזען אז כהנים האבן זיך געשטאכן, צו כהנים האבן זיך געשטופט, וואס חזל האבן געמאכט א תקנה אז מ'זאל מאכן א פייס אויף דעם, דייקא פאר דעם, אבער קען זיין אן די מעשה, איז אין הכי נמי וואלט נישט געווען קיין פייס אויף דעם, פרעגט אבער די גמרא למימרא דעבודת יום ושזר חייב עליה מיתה בעיא פייס, אין זר חייב עליה מיתה לא בעיא פייס, סאו רבא'ס קשיא איז משמע אז היות ס'איז אזא חשובע עבודה אז א זר איז חייב מיתה אויף דעם איז דא א פייס אויף דעם, און טאמער נישט, טאמער א זר וואלט נישט געווען חייב מיתה אויף דעם וואלט נישט געווען קיין פייס אויף דעם, והרי שחיטה, שחיטה דאך א זר וואס טוט דאס איז נישט חייב קיין מיתה, און פון דעסוועגן האט מען דאך געזען ס'איז דא א פייס אויף דעם, ענפערט די גמרא שאני שחיטה דתחילת עבודה, ס'איז די ערשטע עבודה, און מילא כהנים האבן עס גאר שטארק ליב געהאט, ס'איז געווען חביב ביי זיי, פאר דעם איז ביי דעם אוודאי געווען א פייס. זאגט אונז די גמרא, אמר מר זוטרא, ואיתימא רב אשי, האט מר זוטרא צו רב אשי געזאגט, א קשיא אויף די גאנצע יסוד וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז די סידור שני גזירי עצים דאס איז יא אן עבודה פון בייטאג, פרעגט ער א קשיא והא אנן לא תנן הכי, אונז האבן געלערנט בפירוש אין א משנה נישט אזוי מיר זעהן די משנה דף כ"ח אין די קומענדיגע בלאט אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה אז די ממונה זאגט דארט פאר די כהנים וואס שטייען די עזרה גייטס ארויף אויפן דאך און זייטס בודק צו די זון איז טאקע ארויפגעקומען צו מען קען שעכטן די תמיד צו נישט, ואילו זמן שני גזירי עצים לא קתני די סידור שני גזירי עצים איז דאך פאר די שחיטת התמיד, פון דעסוועגן זעט מען נישט אז די ממונה זאל זאגן דארט פאר די כהנים, גייטס זייטס בודק צו די זון איז ארויף מען זאל קענען מאכן סידור שני גזירי עצים, איז משמע פון דעם אז סידור שני גזירי עצים דארף טאקע נישט זיין טאג, איז וויאזוי זאגט ר' יוחנן עס דארף זיין טאג אויף סידור שני גזירי עצים? ענטפערט די גמרא, הך דלית ליה תקנתא קתני, הך דאית ליה תקנתא לא קתני, ס'טייטש אזוי, אוודאי דארף זיין טאג סיי ביי שחיטה און סיי ביי סידור שני גזירי עצים, נאר וואס דען? פארוואס טאקע האט מען ארויפגעשיקט כהנים ארויף אויפן דאך זעהן צו ס'איז שוין טאג? ווייל מ'וועט זעהן ס'געווען א מעשה שהיה אז די לבנה האט אויסגעזעהן ווי די זון, און מ'האט בטעות גע'שחט'ן די תמיד ווען ס'איז נאך געווען נאכט, יעצט וואס געשענט טאמער מ'שחט דעם תמיד ווען ס'איז נאך נאכט? האט מען פארפאטשקעט, מ'קען עס שוין נישט מתקן זיין, און ממילא פארדעם טאקע האט מען געהאט די ממונה האט געזאגט זייטס נישט בודק דא גייטס ארויף אויפן דאך זעהטס טאקע צו די זון איז ארויף, מה שאין כן דא ווען ס'רעדט זיך אויף סידור שני גזירי עצים, קען מען זיך אוודאי פארלאזן, סתם אז מ'קוקט אין הימל און מ'זעט ס'איז לעכטיג, און מ'קען אוודאי מסדר זיין סידור שני גזירי עצים, וואס וועט זיין, וואס איז די ערגסטע חשש? אז מ'וועט געוואויר ווערן אז ס'איז נישט באמת געווען טאגס נאר ס'איז געווען נאכט, איז נישט קיין פראבלעם, מ'וועט אראפנעמען די האלץ מ'וועט עס צוריקלייגן, און פארדעם טאקע ווערט דא נאר דערמאנט די ענין פון שחיטה דארט און נישט די ענין פון סידור שני גזירי עצים, אבער אוודאי זאגט די גמרא ווי ר' יוחנן האט געזאגט אז די סידור שני גזירי עצים דארף געטון ווערן בייטאג.